בין איך צוגעגאנגען צום זוהר וואס איז געלעגן אויף מיין טיש, כ'האב צופעליג אויפגעמישט א בלאט, און כ'האב פונקט אנגעטראפן אויף יענער שטעל וואס איך האב געהאט אינזינען אין יענעם האלב-וואכן צושטאנד. דאס האט אויף מיר געמאכט אזא שטארקן רושם, אז איך האב באלד אויפן ארט אנגעשריבן דעם שיר. דער שיר איז געדרוקט. אין לעצטן יאָרבוך פֿון דבֿר, אין שנתון דבֿר, יא, ס'ליד הייסט שיר האלף, דאס ליד פונעם אלף.
זייער אינטערעסאנט וואס איר האט דערציילט, אבער לאמיר זיך אומקערן צוריק צו דעם אינטעלעקטועלן עמאציאנעלן מאמענט. איך ווייס, איך האב געליינט אסאך מאל ביי אייך אז איר, ארטיקלען, ליטערארישע ארטיקלען, אז ביי אייך איז, אז ס'איז נישטא קיין גרויסער חילוק צווישן עמאציאנעלן, אינטעלעקטועלן מאמענט, אז זיי זענען ביידע צוויי זייטן פון דער זעלביקער מטבע. פון דעסטוועגן, לאמיר זאגן פון א ריין פאעטישן שטאנדפונקט, גלויבט איר ניט אז א אינטעלעקטועלע איינפאל וועט, אז מען וועט שרייבן א ליד, וועט זיך עס זיין מער אבסטראקט, מער מליצה'דיג, ווי א עמאציע? א עמאציע לעבט שוין פארט, לאזט זיך אין די ראמען פון פאעזיע, אין די ראמען פון פאעטישער, פון פאעטישן אויסדרוק.

טרויער און אזוי ווייטער. איך ווייס נישט וואס איר פארשטייט אונטער אינטעלעקטועלן איינפאל.
אפשר האב איך עס נישט גוט פארמולירט.
אויב עס גייט וועגן מליצה געהער איך צו די וואס האבן ארגאניש פיינט דעם דאזיגן ענין. אינטעלעקטועלער איינפאל, אויב איר מיינט סתם אן איינפאל וואס האט גארנישט צו טון מיטן מענטש גופא, איז עס פארשטייט זיך א זמורת זר, ווי מען וואלט געזאגט אויף העברעאיש, עס האט גארנישט צו טון מיט פאעזיע ווייל עס האט נישט צו טון מיטן מענטש גופא. אבער עס זענען דא איינפאלן, כ'מיין זאכן וואס מען רופט זיי אזוי, וואס זענען אייגנטליך נישט קיין צופאל. זענען דאך בכלל נישטא קיין צופאלן. אזעלכע איינפאלן וואס זענען אזוי צו זאגן א דיקטאט, די נשמה רעדט, די נשמה זאגט עפעס, און דער מענטש הערט זיך צו. אין דעם פאל וואלט ער גארנישט גערעדט וועגן אן איינפאל, דאס איז פשוט א זאג וואס מ'דארף אים דעשיפרירן. דאס אינטעלעקטועלע איז אפטמאל דאס נשמה'דיגע, און מען טיילט געווענליך נישט פונאנדער צווישן די דאזיגע צוויי זאכן. פון איין זייט וויל מען אוועקשטעלן די חושים, פון דער אנדערער זייט דאס וואס מען רופט און מען פארשטייט אונטער דעם עפעס זייער א באגרעניצטע זאך, אינטעלעקט, און מען פארגעסט אט טאקע דאס וואס כ'האב אט ערשט אנגערופן דער וו החיבור, אָט דאָס, װאָס פֿאַרבינדט דעם אױבן מיטן אונטן און דעם רעכטס מיטן לינקס, אָט דאָס רופֿט מען נשמה. און דער פּאָעט דאַרף זיך צוהערן צו זײַן נשמהס רעד, און ער דאַרף זײ רעקאָרדירן.

ווייל אויב ווי איר רעדט וועגן דערין אז ס'איז א זאך, א דיקטאט, מיינט עס שוין אז ס'איז פון יענער זייט פון באוואוסטזיין, פון יענער זייט פון דערקענטעניש, ס'האט צום טאן מיט מיסטישע דערקענטעניש, און צי גלויבט איר אז דא איז שוין די עמאציע מער דער אינסטרומענט, דאס מיטל אויף צו דערקענען עס, ווי דער געדאנק, די מחשבה. נאך אלעמען איז אינטעלעקט עפעס האט צו טאן מיט מחשבה, און נישט מיט נשמה, ניט מיט פון איידער איידער מיט יענער זייט פון.

האב איך שוין געזאגט אז איך בין זעלבסטפארשטענדליך געגן דעם. מיט קאפ ארבעט קען מען שרייבן גוטע פאבלען אויב מען האט די נויטיגע פארם. מען קען שרייבן דאס וואס די דייטשן האבן אמאל גערופן זינגעדיכטע און אזוי ווייטער. עס קענען זיין גאנץ שיינע ליטערארישע צאצקעס. אבער עס קען קיין סך נישט זאגן. עס איז פארשטייט זיך פאראן, ספעציעל ביים באארבעטן א ליד, ביים רעדאגירן א ליד, איז פאראן. אביסל פון פון קאפ ארבייט וואלט איך געזאגט, אבער דאס איז שוין גאר אן אנדער ענין, ווייל ערשטנס קומט עס א פאסטעריארי, עס קומט לאחר המעשה, און פארשטייט זיך אז מען דארף זיין זייער פארזיכטיג בשעת דעם דאזיגן פראצעס, ווייל מען קען קאליע מאכן, דאס איז שוין אן ענין פון מייסטערשאפט.

עס זענען דא דיכטער וואס בלייבן שטעקן בלויז אין דעם פראצעס פון זייער שאפן, זיי קענען נישט, זיי האבן נישט דעם כח פון קאמוניקירן זיך מיטן צווייטן, מיט אנדערע נשמות. אין אנדערע ווערטער צייטלין זעה איך אז איר שטייט נאך אלץ אויף דעם שטאנדפונקט אז שאפן איז א מיסטעריע, און ס'איז זייער ווייט פון ווילן נאר ריזן. שאפן איז א מיסטעריע.
ווייל אלץ איז א מיסטעריע, איך קען נישט עפעס וואס זאל נישט זיין קיין מיסטעריע.
אבער פון דעסט וועגן ווילן אליין און וועלן אליין איז קאן נאך פון איינעם ווערט מען נישט קיין פאעט. פון ווילן אליין נאטירליך ווערט מען נישט קיין פאעט, דאס איז קלאר, אבער ווילן פאר זיך אליין ווי א ערשיינונג איז אויך א מיסטעריע. נו, מ'רעדט נישט וועגן דעם, מ'רעדט אין איינפאכע טערמינען. פארשטייט זיך אז רצון, ווילן, איז נישט דאס זעלבע וואס קענען, וואס יכולת.
איך וויל נאר איצט אריבערגיין צו א פראגע וואס איך גלויב אז איר זענט אפשר דער איינציגער היינט צו טאג אין דער אידישער ליטעראטור וואס קאן אויף איר ענטפערן. איר זענט א דיכטער א צוויי-שפראכיקער? ווי אזוי איז בכלל מעגליך פאר א דיכטער זיין א צוויי-שפראכיקער? אויב ווי איר זאגט אז ס'איז יא א מאמענט פון אינספיראציע און פון אינטואיציע און פון דיקטאט און פון זאג ווען ווייסט איר ווען אויב ווען ווי איר זאגט אין א ליד אז דאס לידן גאט דאווענט און ס'איז פארן פאר א אידן אויסצודריקן ווי גייט דאס ביי אייך ער הערט עס הערט אים דער הימל און דאס הארץ פון א אידן באשטימט דאס ליד צו לידן ס'ליד זיינס צו דאס ליד זיינס צו לידן איר מיינט ווען גאט דאווענט צו די מענטשן איז ווען ווייסט איר ווי אזוי איר איר דארפט דאס ליד שרייבן אויף אידיש צי אויף העברעאיש.
איך וויל אייך ענטפערן. איר וועט מן הסתם זיין איבערראשט ווען איך וועל אייך זאגן אז כאטש איך בין א צוויי-שפראכיגער דיכטער, בין איך אין דער אמת'ן אן איין-שפראכיגער דיכטער. איך שרייב אויף איין שפראך,

אבער ס'איז נישט פאראן דערינען די געפאר פון צוברעקלונג. איך קען נאר רעדן פון מיין אייגענער ערפארונג, איך ווייס נישט ווי עס איז ביי אנדערע דיכטער וואס שרייבן אויף צוויי שפראכן. ביי מיר איז נישטא די דאזיגע שפאלטונג אדער צושפאלטונג. איך ווייס נישט גענוי פארוואס דאס איז אזוי, אבער דער דאזיגער וואו החיבור פון די צוויי לשונות, יענער וואו החיבור וואס איך האב אנגערופן דעם לשון קודש פון די אידישע נשמות, פירט דערצו אז איך זאל אין הינזיכט פון שפראך נישט פילן קיין שפאלטונג, קיין אינערליכע צוריסנקייט. ווי געזאגט.

לשון קודש'דיגקייט אין מיינע לידער איז א דורכאויס סוביעקטיווע איינשטעלונג, און איך וויל גאר באזונדערס באטאנען אז מ'קאן פון דעם לחלוטין גארנישט דרינגען אין א זין א געזעלשאפטליכן אדער נאציאנאלן. עס איז, חזר איך איבער, אן אינדיווידועלער פסיכישער פאקט.

וואס איך צי אטאוויסטיש מיין גייסטיגע יניקה פון דער חבד וועלט, איך שטאם דאך פון דורות חבדניקעס, מיינער אן עלטער עלטער זיידע רבי יוסף דער אלטער חזן איז געווען פון די ערשטע חסידים פון דעם בעל התניא, זיין חזן, און א מוטיגער פיאנערישער פארשפרייטער פון זיין שיטה אין רייסן. אמאליגע חבדניקעס האבן גענוצט א גאר אייגנארטיגן סארט אידיש, ס'איז געווען א מין העברעא-אידיש אדער אידא-העברעאיש, און עס קאן דעריבער זיין טראכט איך אמאל אז אונטערבאוואוסטזיניג דורך טיפע אטאוויסטישע קאנאלן איז אט דאס לשון קודש'דיגע אידיש אנגעקומען אין מיינע לידער. מעגליך אז חבד האט אויך אנדערש געווירקט אויף מיינע שירים. כאטש זיכער בין איך נישט. איר האט פריער געזאגט אז פאעזיע איז ביי אייך דער מעדיום אויף צו דערקענען דאס איינס. איר שרייבט אויך פראזע. איר זענט נישט נאר א צוויי-שפראכיגער דיכטער, נאר א צוויי-זשאנר'דיגער דיכטער, איר שרייבט פראזע און איר שרייבט פאעזיע. וואלט איך געוואלט אייך פרעגן צו פראזע, ביים שרייבן פראזע, פילט איר די זעלביגע מדריגה פון אינטענסיווקייט און אינספירירטקייט ווי ביים שרייבן פאעזיע? צו ס'איז ביי אייך פראזע גאר א גאנץ אנדערער ענין?

גלויבט איר אז אין פראזע, מיר זאגן אז אין שרייבן א ליד, ניט נאר אין דעם ליינען א ליד, ער רעדט וועגן ליינען א ליד, וועגן ליינען, וועגן קוקן אויף קונסט-ווערק, נאר אויב ס'איז ריכטיג וועגן ליינען א ליד איז עס נאך ריכטיגער וועגן שרייבן א מאמענט, אז אזוי צו זאגן דער שאפונגס מאמענט איז א מיסטישער מאמענט, א מאמענט פון מיסטישער וויזיע, איז מיינט איר אז אין פראזע איז אויכעט מעגליך אַזאַ קאָנצעטרירטקייט ווי אין ליד, אַז מע זאָל זיך דערגיין ביז מיסטישער וויזיאָנערישקייט ביים שרייבן פּראָזע, צי איז דאָס מעגליך בלויז דורך אַ ליד.
פאַרשטייט זיך, אַז ס'קאָנען זיין פּראָזאַיִקער, וואָס זאָלן. ברעכן די פארם פון דער פראזע און זאלן זי פארוואנדלען אין פאעזיע, כ'האב עס אקארשט געזאגט, אבער דאס איז שוין אן אנדער סארט פראזע, דאס איז שוין א פראזע וואס ברעכט איבער, אזוי צו זאגן, איר אייגענע טבע. דאס איז זייער מעגליך. איך זאג נישט אז דאס איז נישט מעגליך, מען רעדט אבער אזוי ווי פראזע איז געווענליך, פראזע האט אירע אייגענע מעלות און אירע אייגענע אימאנענטע חסרונות, פאעזיע, איך מיין נישט ווי פאעזיע איז, אלנפאלס ווי פאעזיע דארף זיין, פאעזיע ווי איך שטעל זי זיך פאר, קען ווי געזאגט זאגן זאכן.

זאכן וואס פראזע קען נישט זאגן. אפילו אפילו דער גראם וואס אסאך האלטן נישט פון אים, וואס מילטון האט שוין פון אים נישט געהאלטן, אפילו דער גראם האט אסאך צו זאגן פאר דער דאזיגער ספעציפישער שאפונג פון אטמאספער, אין דעם גראם איז, אדער קאן זיין, א מאגיק. דאס ליד האט אין זיך אסאך פון מאגיק, כאטש וואס אן אמת, איך פון מיין זייט באמי זיך אז בלויז פון דרויסן, בלויז ווי א לבוש, זאל אין מיין ליד זיין אט דאס וואס כ'האב אנגערופן דאס מאגישע, ווארום אין תוך האב איך מורא פאר דעם מאגישן און איך וויל עס אויסמיידן, ווייל איך בין וועריסטיש. איך וויל זיך דערווייטערן פון פאעטישן אילוזיאניזם, איך וויל זיך דערגרונטעוון צו יענע אמת'ן פון דעם אומגעזעענעם מענטש און פון דעם אומגעזעענעם אוניווערס וואס ווערן געווענליך פארקוקט אין פאעזיע.
איר האט דערמאנט דעם גראם. וואלט איך פארט געוואלט פרעגן ווי קומט עס וואס איר שרייבט אזוי ווייניג פרייען פערז? איך וויל אויך דערביי דערמאנען אז ווען מען האט אריינגעבראכט דעם פרייען פערז אין דער אידישער פאעזיע, האבן די פריי פערזיסטן בארעכטיגט זייערע אינאוואציעס דערמיט, וואס דאס איז א אויפלעבונג פון ביבלישע פארמען. האלט איר אז דער פרייער פערז דער אידישער פרייער פערז יעדנפאלס האט עפעס א שייכות מיט דעם מיט די ביבלישע פארמען, און און פארוואס שרייבט איר נישט קיין פרייע פערז אויב איר האלט אז דער פרייער פערז האט עפעס אין זיך געמיינזאמס מיט ביבלישע פארמען?
איך קען נישט זאגן אז איך פארווארף דעם פרייען פערז, ביי מיר זענען דא לידער געשריבן אין פרייען פערז, אויב איך באנוץ זיך ווייניג מיט דעם פרייען פערז איז עס דערפאר,

און אלס מער און אלס ווייניגער קומט דאס פאעטישע צום אויסדרוק, אויף וויפיל עס גייט וועגן דעם וואס איר האט בארירט די תנכ'ישע פאעזיע, זעה איך נישט קיין שום שייכות צווישן דער תנך פאעזיע און דעם פרייען פערז. אגב. זענען אויך אין תנך דא פערזן. שד"ל האט אויפגעציילט פינף הונדערט פערזן אין תנך, אין דער אמת'ן זענען דא אסאך מער פערזן אין תנך. דער ענין איז נאך נישט גענוג אויסגעפארשט. איך האב געקלערט אמאל צו שרייבן וועגן דעם א שטודיע, און איך האלט אייגענטליך נאך אלץ אין פארשן דעם דאזיגן ענין.

האבן זיי געמיינט גיכער די ענגלישע איבערזעצונג פון דער ביבל ווי דעם העברעאישן אריגינאל.
דאס איז זייער מעגליך, און אגב האבן געווירקט אויף זיי די אימאזשיסטן אויב איך האב נישט קיין טעות, אזוי אז דער איינפלוס איז גארנישט געווען קיין תנכ'ישער נאר גיכער א דרויסענדיגער. וואלט וויטמאן? וואלט וויטמאן, יא. אבער דער אמת איז אז וואלט וויטמאן איז גאר אסאך ווינציגער פריי. אין דעם זין ווי מען מיינט ווען מען שטעלט זיך פאר דעם באגריף אסאך ווייניגער פריי ווי מען מיינט. דער אמת איז אז וויטמאן זעט אויס זעט אויס פראזאאיש דערפאר ווייל ער שטעלט אוועק זיינע שורות אויף אזא מין אופן אז עס זאל אזוי אויסזען, אבער מען קען צוקלאפן זיינע שורות אויף אזא מין אופן אז ריטם און מעטריק זאלן ממש אויפרייסן די אויגן.

אפאריסטיש אזוי צו זאגן, דעפינירט דעם ענין פאעזיע.
איך גלויב אז אזעלכע דעפיניציעס געפינען זיך ערגעץ-וואו אין מיינע לידער גופא, אין דעם מאמענט דערמאן איך זיך נישט, און איך מוז זאגן אז אייגנטליך האב איך שוין דעפינירט דא אין דעם איצטיגן שמועס דעם ענין, ווען איך האב געזאגט אז פאעזיע, ווען איך האב געזאגט אז פאעזיע דארף אויפדעקן דעם אומגעזעהנעם מענטש, דעם רואה ואינו נראה אינעם מענטש, אז זי דארף האבן צו טון מיט דעם אומגעזעהנעם אוניווערס, ווען מען זאגט וויזיע דארף מען פונאנדערטיילן צווישן אילוזיאניזם, און דאס וואס איך האב אקארשט אנגערופן וועריזם. דאס אומגעזעענע איז נישט עפעס וואס איז אילוזאריש, עס איז די רעאליטעט. און דאס וואס מען רופט אן א מיסטיקער איז אייגענטליך א רעאליסט, אדער אפשר דער רעאליסט, אלנפאלס אזוי פאר דעם רעאליסט באטראכט זיך דער מיסטיקער אליין. עס האט גארנישט צו טון מיט אילוזיאניזם. עס האט גארנישט צו טון לאמיר זאגן מיט דער פאנטאסטישער וועלט פון האפמאנ'ן, ס'איז גאר אן אנדער ענין.
אין א ליד איז ספאנטאנקייט א וויכטיגער ענין, אז ווען דאס ליד מאכט א איינדרוק אז ס'איז ספאנטאן, אזויווי דו זאגסט ס'איז א דיקטאט, ס'איז גאט'ס ווארט,

צו וואלט איר ניט געזאגט אז דאס גאנצע ארבעטן וואס א פרא. אנטשולדיגט, איר מיינט, איר פרעגט דאס צו דער פרייער פערס מאכט נישט דעם איינדרוק פון ספאנטאנקייט? אז דער קודם כל אז דער פרייער פערס קען נישט מאכן דעם איינדרוק פון ספאנטאנקייט, און צווייטנס אין שייכות מיט דעם, צו וואלט איר נישט געזאגט אז דאס גאנצע ארבעטן וואס א פאעט ארבעט אויף א ליד איז צו גיבן אים דעם כאראקטער פון ספאנטאנקייט? פון. אומפּרעמידיעיטעד, פֿון אוממיטלבאַרקײט. אוממיטלבאַרקײט, פֿון דירעקטקײט. אַז אין דעם באַשטײט די גאַנצע אַרבעט. און דאָס איז אײגנטלעך די, װי מ'זאָגט, די דיאַלעקטיק, אָדער דער פּאַראַדאָקס פֿון אַרבעטן אױף אַ ליד.
אַ ביסל אמת איז דאָ אין דעם.

איך האב די לעצטע יארן זייער שווער געארבעט איבער א גרויסער דראמאטישער פאעם אין העברעאיש. ס'איז, לויט דער כמות, איז עס א גרויסע ארבעט, ארום פֿיר הונדערט דרוקזייטן אפשר מער. ס'איז געווען מער ארבעט איבער זיך אליין ווי אן ארבעט איבער דער פאעמע גופא. דאס הייסט, איר האט געדארפט אויסטראגן אין זיך. אן א שיעור זאכן אין זיך כדי צו קענען די פאעמע שרייבן, און אלעמאל זענען די שטערונגען געווען נישט אזוי טעכנישע ווי אינערליכע. ס'איז געווען א כסדר'דיג גראבן, א כסדר'דיג ארויסגראבן, א גרונטעווען, א פונאנדערווארפן א שווערע גייסטיגע ארבעט, און צומאל האט מען אויך ארונטערגעווארפן עפעס אומגעריכטס, אזוי ווי יענע מטבע וואס קינדער וואס מ'האט זיי געבראכט צום ערשטן מאל אין חדר אריין האבן געגלויבט אז א מלאך ווארפט זיי ארונטער. אין פרייען פערס וויל איך נאך צוגעבן שרייב איך ווייניג, ווייל איך האלט זייער שטארק ווי געזאגט פון געבונדענער פארם, און פארם איז דאס וואס מען רופט אויפן לשון פון דער קבלה דער סוד פון די לבושים. די וועלט, די וועלטן זענען באשאפן געווארן כדי זיך אנצוטון אין לבושים. און אזוי שאפט להבדיל אויך דער קליינער שעפער, דער מענטש, דער גאנצער אויפטוה, דער גאנצער ענין פון שאפן איז דאס אנטון. יהי אור איז נישט דער טייטש אז ס'איז פריער נישט געווען קיין ליכט, דער טייטש פון ויהי אור, יהי אור ויהי אור, איז אז דאס ליכט האט זיך אנגעטאן אין א לבוש, עס איז געווארן זעבאר. צוריק גענומען, לאמיר רעדן עפעס קאנקרעטער, מען זאגט ווען איר שרייבט אן א ליד, טרעפט ביי אייך אמאל ווען דאס ליד זאל קומען נאך צו אייך אינגאנצן פארטיג מיט אלע גראמען, מיט אלע בילדער, מיט דער גאנצער מוזיק, צי איז עס שטענדיג ביי אייך א פראצעס וואס איר מוזט אויסארבעטן א ליד ביז איר דערגרייכט יענעם עפעקט. ניין, ניין. עס זענען דא לידער, איך האב עס שוין געזאגט, וואס שפרינגען ממש אין האנט אריין. לאמיר נעמען אזא ליד ביי אייך ווי די מקובלים וועגן די ברונעם, אויב איר געדענקט דאס ליד, איך האב פארגעסן דעם נאמען, ברונעם שטאנגען אוונטצייט. אוונטצייט. אזא א ליד. וואלט איר געקאנט געדענקען ווי אזוי איר האט עס אנגעשריבן? צי איז דאס געקומען צו אייך, ווייל דאס ליד מאכט דעם איינדרוק פון א זייער ספאנטאנעם ליד. פון א ליד וואס דער פאעט האט כמעט אויף דעם נישט געארבעט, נאר א ליד פון דיקטאט. איך וויל זאגן אז דיקטאט איז עפעס, קען ווערן איינגעגלידערט, און ווערט געווענליך איינגעגלידערט, אויך אין די סאמע קאמפליצירטסטע פארמען וואס זענען נישט גענוג ספאנטאן אפשר פארן לייענער.

פלוצלינג, אבער איך וואלט נישט געזאגט אז פאר זיך אליין איז ספאנטאנקייט אזא מעלה אז מען דארף שטרעבן נאר צו ספאנטאנקייט. ווי געזאגט איז עס א רעלאטיווער ענין. דאס וואס מען רופט אן אוממיטלבאר קען פאר איינעם זיין מיטלבאר, און פארקערט, פאר מיר איז למשל ר' משה חיים לוצאטו ספאנטאן און אוממיטלבאר, פאר א צווייטן קען ער זיין דער היפך פון
אוממיטלבארקייט, איך רעד וועגן רמחל דעם פאעט. ספּאָנטאַן, אין דעם געווענלעכן אָנגענומענעם זין, איז געווענלעך פֿאָלקס-פּאָעזיע, פֿאָלקס-ליריק. איך מאַך עס נישט אַוועק אונטער דער האַנט, ס'איז זיכער אויך אַן ענין, און אַמאָל אפשר. א זייער וויכטיגער ענין. אבער מ'דארף נישט מאכן פון ספאנטאנקייט קיין טוגנט. ווייל אמאל איז דאס ספאנטאנע פארפירעריש. עס דאכט זיך אייך אז איר האט. געכאפט א מציאה, און עס ווייזט זיך ארויס אז ס'איז נישט קיין מציאה. אמאל איז דאס א פארפירעריש פייערל וואס שלעפט דיך אריין אין דער בלאטע. דאס וואס קומט אן צו לייכט איז זיכער פארדעכטיג. וועגן דעם קיין פראגע נישט. זעט איר, מען זאגט אז פושקין, איר ווייסט אז די צוויי בארימטע שורות וואס הייבט זיך אן זיין ליד,

אינספיראציע קען האבן צו טון מיט אנטפלעקונג, עס זענען דא אבער אויך נידעריגע מדריגות פון אינספיראציע, פארשטייט זיך אלץ איז עס א ענין פון מדריגות, עס איז קיין שיעור נישט פאר די מדריגות און מיט און. איז אויב ס'איז א אויב ליד האט עפעס צו טון מיט אנטפלעקונג און אינספיראציע, ווי פון ווי קומט אהערצו דער מאמענט פון ארבעט? ארבעט אליין איז אויך אינספיראציע, אט דאס איז דער טעות. ארבעט איז אינספיראציע, ער קען גארנישט ארבעטן אן אינספיראציע. איז ווי אזוי און וואס פאר א ראלע שפילט שוין ביים דיכטער אזא זאך ווי בילדונג, באלעזנקייט, מען דערציילט אז דאסטאיעווסקי, איך האב עס ערגעץ געליינט אז דאסטאיעווסקי פלעגט זיך פילן די אינספירירטקייט דאס וועלן שרייבן בשעת ער האט געליינט א אנדערנס פיעסע ווען ער האט געליינט ראסין און וועגן דעם וועלן מיר נאך רעדן, דאס איז א באזונדער ענין לערנען. לערנען איז ווידער די אייגענע מעשה, עס איז ווידער גייסטיגע ארבעט פון דעם לערנער, און ער נעמט פון דעם געלערנטן נאר דאס וואס איז אייך אייגן, דאס איבעריגע לאזט איר אדורך, איר כאפט עס גארנישט אויף. לערנען איז א פראצעס פון סעלעקציע, אויב א שעפערישער מענטש לערנט, לערנט ער זיך. און וואס מער ער לערנט, אלץ מער לערנט ער זיך, גראבט ער אויס זיך. דאס איז פונקט ווי ער וואלט געשאפן. לערנען פאר א שעפערישן מענטש איז א פארם פון שאפן. דאס איז א פארם פון שאפן. זייער אינטערעסאנט. די באמערקונג איז זייער אינטערעסאנט. יא, איך האב אייך געוואלט נאר דערציילן וועגן פושקינען טאקע, וועגן דעם וואס איר זאגט. עס איז אמאל געוועזן א גרויסע מחלוקת הפוסקים צווישן געלערנטע, צווישן רוסישע געלערנטע. די. געגנער פון דארוויניזם האבן געבראכט ווי א ביישפיל דעם ענין פון פאעטישן שאפן. שאפונג, האבן זיי געזאגט, איז א פראצעס אן סעלעקציע, א ספאנטאנער פראצעס. א רוסישער דארוויניסט האט דאן געוויזן, געבראכט ווי א ביישפיל,

נו, אגב, אנטשולדיגט מיר נאכאמאל אז כ'רייס אייך איבער, איר האט דערמאנט דאסטאיעווסקין, איך וואלט געוואלט עפעס זאגן וועגן דעם ענין פון ליינען, עס האט א שייכות מיט דעם פריער געזאגטן, אמאל ווען איר לייענט איז דאס נישט נאר סעלעקציע נאר אויך געגנערשאפט, דאס הייסט איר לייענט. זאכן וואס דערוועקן אין אייך א פראצעס פון שאפונג אין א נעגאטיוון זין, אינעם זין פון געגנערשאפט צו דעם וואס איר לייענט. למשל, איך האב זיך יונגערווייז ארומגעטראגן מיט אן אידעע, און נאכדעם ווי איך האב געלייענט Le Fleur de Mal פון באדלער, אנצושרייבן א סעריע, א לענגערע סעריע לידער מיט א פונקט פארקערטן נאמען,
די בלומען פון גנאד.

אדעקוואט אין דעם זין וואס איך וועל אלץ זאגן, ווארשיינליך וועל איך נישט אלץ זאגן, אבער עפעס וועל איך גלייב איך יא זאגן וועגן דעם ענין. איך וויל זאגן ערשטנס, איך וויל אנווייזן אויף א פאקט. אז במשך פון יארן אין פוילן האט מען מיך ליטעראריש גערודפ'ט, טאקע צוליב מיין גאר באזונדערן צוגאנג. איך בין געווען אין דער אידישער פאעזיע דאס וואס מען רופט אן אויף העברעאיש א זמורת זר, א פרעמדע פלאנץ. אָט דאָס דאָזיקע רודפֿן, װאָס איז געקומען פֿון, נישט פֿון דװקא פֿון פּערזענלעכע סיבות, ס'איז געקומען פֿון טיפֿערע סיבות, סיבות װאָס איך פֿאַרשטײ זײ, אָט דאָס דאָזיקע רודפֿן האָט געפֿירט דערצו, אַז איך זאָל װאַקסן, אַזױ צו זאָגן, אַלײן, נישט בחבֿרותאדיק.

איך בין נישט דאס וואס מען רופט אן א וועלטליכער איד, לויט מיין מהות, דערפאר האב איך קיינמאל נישט מיטגעזונגען אין כאר, איך וואלט אויך נישט געקאנט מיטזינגען אין כאר פון אמונה'דיגע דיכטער, ווייל איך אנערקען נישט קיין כאר, איך בין געגאנגען קעגן דעם שטראם, ווען מארקיש האט געזונגען וועגן די גליקן פון די רעוואלוציע, אז איוואנושקא דוראק, ווי ער זאגט אין א ליד, וועט גאר די וועלט פארנעמען, וכדומה אזעלכע מעשות, האב איך געשריבן מטטרון. איך בין א נישט קאנפארמיסט. פארמעל בין איך פון א ליטערארישע משפחה, דער פאטער א שרייבער, דער יונגערער ברודער א שרייבער, אבער איך האלט לחלוטין נישט פון דעם באגריף ליטערארישע משפחה אין דעם זין פון בציבורדיקייט, פון קאלעקטיווער שאפונג פון א דור.

זיינען ממילא אויך יחיד'ישע מאטיוון, אדער אפשר דער עיקר יחיד'ישע מאטיוון. עס הייסט, דאס פאלק און די דורות לעבן אין דעם יחיד. אויב נישט, אויב דער נאציאנאלער אדער דער קאלעקטיווער מאמענט, דער קאלעקטיווער מאטיוו, איז נישט סוביעקטיוו אין דער זעלבער צייט, איז עס דעקלאמאציע אדער פובליציסטיק. צייטלין. כ'וויל נאך אפשר קאנקרעטער צוגיין צו דער פראגע, צו וועלכער משפחה שרייבער פילט איר זיך נענטער, צו דער אידישער צי צו דער העברעאישער פון אונזער צייט?

צו וועמען איך פיל זיך נאנט גייסטיג. עס איז דא א גרויסער פראזאייקער ביי אידן, יצחק באשעוויס, צו אים פיל איך זיך נאנט גייסטיג, און איך האלט אז באשעוויס איז נישט פארשטאנען געווארן. אויב עס איז דא איינער וואס וואלט געקאנט אפשאצן באשעוויס'ן, זעענדיג אים פון אינעווייניג, האב איך מורא אז איך בין דאס.
פון דעסטוועגן ס'לעבן היינט נאך ביי אונז אזוינע גרויסע אידישע פאעטן פילט איר זיך נישט עפעס משפחה'דיג מיט זיי, בשעת האט איר נישט דאס באוואוסטזיין אז איר לעבט אין א דור ווען ס'איז דא די און די פאעטן, צו טראכט איר נישט וועגן זיי, צו האט איר זיי נישט קעגן זיך.
איך וועל אייך ענטפערן אויף דעם, בשעת איך שאף, בשעת איך שרייב א ליד, טראכט איך דאך נישט וועגן ליטעראטור. איך בין אבער נאכן שרייבן. איך טראכט דאך נישט וועגן פאעטן אדער וועגן פאעזיע. איך בין א בוים צווישן, איך בין א בוים אין א וואלד.
דאס איז דאך א שפעטערדיגע קאניטאציע ווי מען זאגט. דאס זיינען דאך אלץ שפעטערדיגע זאכן וואס האבן מיט שאפונג גופא אבסאלוט גארנישט צו טון. בשעת איר שרייבט זענט איר אן אדם הראשון. איר ווייסט נישט פון קיין שום זאך. אמת, אין אדם הראשון זענען שוין געווען נכלל אלע נשמות, אלע. פארשטייט זיך, איר האט אין זיך דורות.

טאקע ווייל מ'האט אזויפיל ביי זיי צוגענומען, מ'האט אזויפיל פארלוירן, פילן עפעס א געוואלדיגע ליבשאפט צו דער אידישער ליטעראטור, איך וואלט עס אנגערופן א פאטריאטיזם, אט דעם פאטריאטיזם וועט איר טרעפן ביי לייוויקן, איר וועט טרעפן ביי יעדן אידישן דיכטער, צו האט איר אויך דעם פאטריאטיזם, די ליבשאפט צו דער אידישער ליטעראטור וואס זיי האבן?
איך האלט אז ווען מ'הייבט אן צו רעדן.

איך איך טייל דאס נישט, איך קען דאס נישט טיילן, איך קען דאס נישט טיילן, פאר מיר זענען די דאזיגע עניינים צו נאטירליך אז איך זאל האלטן אז מען דארף ארויסווייזן עפעס א מין ספעציעלן פאטריאטיזם צו דער זאך.
איך קען פארשטיין ווען איר זאגט אז מ'האט אייך אמאל גערודפט אין פוילן, איך בין נישט באקאנט, איך ווייס נישט וואס איר מיינט גערודפט, איך פלעג ליינען קריטיקן נעגעטיווע וועגן אייך, אבער יעדנפאלס, ביי היינטיגן טאג איז אייער פלאץ אין דער אידישער ליטעראטור א פארווארצלטער, און דווקא אונזער קריטיק האט אייך זייער גוט אויפגענומען, קען איך ניט פארשטיין אט די אפגעזונדערטקייט, אט די שפיציגקייט.

איך האב א ווידערגעפיל צו דעם וואס איך רוף ליטעראטור מארק. איך קען נישט האנדלען און איך וויל נישט האנדלען מיט טאלאנט. איר פארשטייט אויף א מארק האנדלט מען זיך איין א ביסל כבוד און מ'דינגט זיך איינער מיט'ן צווייטן, א רענדל ארויף, א רענדל אראפ, איך וועל זאגן אז דו ביסט א גדול, וועסטו זאגן אויף מיר אז דו ביסט א גדול, די אלע זאכן האט דאך איך גארנישט פיינט, דאס איז דער ריינער אמת.
כדי נישט צו ענדיגן אונזער געשפרעך אויף אזא מין נאטע, וואלט איך אייך געבעטן אויב איר ווילט פארענדיגן דעם געשפרעך מיט א קורצן סך הכל, מיט א רעזומע פון אייער פאעטישן אני מאמין.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿראַנסיס בראַנד, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמהערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט.